טייערע ברידער, הייבט היינט אן א נייע סיריס פון שיעורים געבויט אויף ספר הזוהר, אויף די ענין פון קדושת המועדים. אונז האבן גערעדט לעצטע וואך, דאס טאקע איז סדר פרשת השבוע, זאל נאר מען דורך גיין א זאך מיט אביסל א גרעסערע המשך, און אזוי ווי אונז האבן אנגעהויבן א חודש צוויי פאר ראש השנה מיט די סוגיא די דרושים פון ראש השנה וואס איז געשטאנען אין פרשת תצוה, און ס'איז דאך אלעמאל ביי א איד איז אלעמאל אדער פאר א יום טוב אדער נאך א יום טוב, מען ווייסט חודש חשוון איז די איינציגסטע חודש אן קיין ימים טובים, און מען האלט שוין שבת מברכים כסלו די שבת, איז זיכער א היתר שוין צו טראכטן וועגן די סדר המועדים וואס גייט זיין חנוכה, און אזוי ווי עס איז די דרכינו, מ'קען אוודאי אנהייבן פון חנוכה אליינס אדער פון כללית'דיגע ענינים פון חנוכה און אזוי ווייטער, כ'מיין אבער אז צו פארשטיין מער ריכטיג, אזוי אלעמאל, ווי מער ריכטיג מ'פארשטייט דארף מען זוכן צו זיין מער יסודות'דיג. און אוודאי חנוכה האט זיך זיינע פרטים, ס'איז א יום טוב דרבנן, דארף טראכטן צו ס'איז בכלל קדושת המועדים בכלל, מ'וועט אנקומען אם ירצה השם נענטער צו חנוכה, אויב מ'וועט נישט אנקומען וועל איך זיכער רעדן וועגן דעם וואס איז פונקטליך די גדר פון די מועד פון חנוכה. אבער איך שלא יהיה, פאר מ'רעדט פון, קומט אן צו די פרט, דארף מען דאך אנקומען צו די כלל הדבר, וואס הייסט א יום טוב באופן כללי, און פון דעם וועט מען קענען פארשטיין וואס אויב ס'איז דא א חידוש אין די פרטיות'דיגע ענין פון חנוכה און פון יעדע יום טוב אזוי. נאך איין וויכטיגע הקדמה, דאס וואס אונז רעדן אלעמאל, פון דעם מוז מען געדענקען דאס, אז וואס מ'רעדט, וואס איז ימים טובים, די מושג תורה פון זאכן, אלעמאל חיי עולם, ס'איז נישט חיי שעה. א יעדע יום טוב און אפילו די זאך פון יום טוב אפילו מ'וועט לערנען יום טוב איז א דבר התלוי בזמן ס'דארף זיין די זמן אבער די הבנה פון די ענין הזמן וואס וואס מיינט דאס קדושת הזמן וויאזוי ארבעט דאס איז דאך א הבנה כללית און לערנען קען מען דאך אלעמאל ס'נישט קיין עבירה איז דאך דא א מצוה ספעציעלע מצוה צו לערנען א דבר בעתו צו לערנען דבר בעתו מה טוב כל הקורא קאסע פסוק בזמנו אלה מועדי השם אשר תקראו אותם. בזמנם, מצותם שיהו קוראים כל אחד ואחד, בזמנו, דאס איז עקסטערע מצוה אבער אוודאי, מ'קען דאך נישט אנקומען, עם הארץ קומט אזוי אן, יא, קומט אן אין שול, שטייט עם הארץ איז אזא מענטש וואס ער ווייסט נאר די תורות וואס מען זאגט פאר ביי שבת פון כלה און אזוי ווייטער, ווען מען זאגט פאר יעדע איינער פשוט'ע זאכן. תלמיד חכם איז אוודאי דער וואס ער קומט שוין צוגעגרייט און ער חזר'ט און ער האט א ספעציעלע חיות ווען ס'איז באותו זמן. אבער די לימוד הייבט זיך נישט דעמאלטס אן. איך וועל זאגן נאך מער. הגם אז אונז לערנען, אונז האבן גערעדט א וואך צוריק, צוויי וואכן צוריק, ס'מוז זיין, די תורה מוז זיין לעבעדיג. לפחות די תורה וואס אונז לערנען, ס'מוז זיין די תורה פון היינט, לפחות די תורה וואס מ'לעבט אין, ס'איז קביעות עתים לתורה. תורה איז אויך דא עפעס א ענין פון מצוות עשה שהזמן גרמא, ס'הייסט קביעות עתים לתורה. ס'דא א עת לתורה. איז מכל מקום, וויבאלד א מענטש איז זיך קובע, ער וויל לערנען א געוויסע נושא, ער וויל פארשטיין א געוויסע סוגיא, און ער לערנט עס ברציפות, אזוי ווי די סדר פון די סוגיא איז מחייב, מיט דעם אליינס, אויב ס'איז אויב מ'לערנט אין די וועג וואס אונז לערנען, בדרך פנימי, מ'לערנט בדרך וואס די שיעור וואס מ'איז מ'איז מעדיף, מ'געבט א פרעסעדענס, מ'געבט א שטארקע העדפה פאר ענינים וואס זענען איז שייך צו עבודה, וואס איז שייך צו פראקטישקייט, איז שייך צו פראקטיש פון מחשבה, פראקטיש פון דיבור, פראקטיש פון מעשה, אבער וואס ער קען לעבן. איז אוודאי אז פון די ענינים וועט מען אנקומען אויך צו אפילו צו די פרשת השבוע, אפילו צו ווי מ'וועט נאר האלטן אין די אין די וועלט אין די מינוט, זיכער זיין א שייכות, מ'דארף זיך נישט זארגן פון דעם, וואס מ'וויל לערנען א זאך, מ'וויל לערנען פון חנוכה אדער פון יום טובים אינמיטן חודש חשוון, ס'וועט אנקומען צו די ענין פון חודש חשוון אויך, כ'האב אלעמאל זייער ליב, און מען דארף זיך מער מתבונן זיין אין דעם, די ידוע אין חבד, די רבי דער רשב האט געזאגט לאנגע המשכים, איינע פון זיינע גרויסע חידושים אין אויסלערנען חסידות פאר אים, ס'איז געווען אביסל פאר אים, זיין טאטע האט שוין געטון אזוי און אפשר אנדערע. אבער באופן כללי אין די דרושים פון די חסידישע ספרים, אפילו אין חבד וואס איז יא, תניא איז איין ספר וואס ער האט געשריבן באופן מסודר, אבער אפילו אין אים זיינע דרושים זענען אלע דרושים על סדר הפרשיות, סדר המועדים, און אזוי ווייטער, און איז געקומען די רשב, האט געוואלט מאכן מער א מסודר'דיגע לימוד, געהאט א ישיבה, האט אוועקגעשטעלט א ישיבה וואס מען גייט לערנען חסידות, ער פלעגט זאגן לאנגע המשכים, ס'איז געווען, ס'דא פעימאס המשכים, תרסו, די אנדערע תרעב, און ס'איז דא נאך קערצערע וואס איז געווען ממש צוויי דריי יאר א המשך, אדער אמאל אפאר חדשים, אפאר וואכן. און די אינטערעסאנטע זאך וואס מען זעט, ידוע, אז ער פלעגט שרייבן זיך פארגעשריבן פאר זיך די סוגיא, דורכגעלערנט די נושא, דורכגעטראכט, מסכם געווען וואס וואס ער האט פארשטאנען, עס אראפגעשריבן, שפעטער האט עס צעטיילט אזוי אויף מאמרים, אז וועסטו יעדע וואך קענען זאגן אזויווי איין איין מאמר, איין שיעור, איין חלק פון דעם. און שפעטער ווען ס'איז געקומען די שבת פון די וואך, האט ער געלערנט די טויזנטער סדרה מיט די מפרשים, מיט די חסידישע מפרשים, און ער האט אריינגעשריבן פאר יעדע מאמר א דיבור המתחיל און א סיום, דאס הייסט די די דיבור המתחיל אסאך מאל, מ'פרעגט, לכאורה האט נישט קיין סאך שייכות מיט וואס ער זאגט, ס'איז סתם ער האט יעדע וואך, נאכדעם וואס ער האט געוואוסט וואס ער גייט רעדן וועגן, האט ער געטראפן עפעס א קאנעקשאן מיט די פרשה, און האט אלעמאל, און איך מיין באמת'דיג ווער ס'וועט קוקן דארט, אויך אסאך מאל, אפשר נישט אלעמאל געלונגט עס, אבער אסאך מאל קען מען זען אז ס'איז זייער הערליך, ס'איז זייער, ס'איז זייער ריין, ס'איז זייער שיין ווי ס'איז אריינגעקראכן אין די סודות און די ענינים פון די פרשה, און איז קאנעקטעד צו די סוגיא ווי ער האלט, עס איז דאך א גרעסערע חידוש אין א געוויסע זין, ווי איינער סתם הייבט אן זאגן דרוש אויף די פרשה און איז נישט מחיוב צו גארנישט, און מ'דארף כסדר בעלענסן די צוויי זאכן. עד כאן איז די הקדמה וועגן די מעטאדאלאגיע וואס מען האלט דא. לאמיר אריין טאנצן אביסל, זאגן אונז ווילן פארשטיין מועדים באופן הכי כללי, באופן הכי כללי וואס ס'קען זיין. אז אונז גייען טון א זאך אזוי, אזוי בוי איך בוי איך דא אויף די סוגיא און די וועג פון די וועג פון די זוהר. דערפון אין חומש, כ'גערעדט לעצטע וואך, ס'דא א מצות קריאת התורה במועדים. ס'איז אפשר א שטערקערע חיוב, מ'דארף מעיין זיין אין די סוגיא אין מסכת מגילה, ס'קען זיין ס'איז א שטערקערע מחיוב חיוב אפילו ווי קריאת התורה פון שבת, ס'איז די קריאת התורה פון שבת איז בעצם, און אונז זענען זייער צוגעוואוינט, אינטערעסאנטע זאך, כ'רעד שוין, אונז זענען זייער צוגעוואוינט אז פרשת השבוע איז שוין שוין אויך א מצוה התלויה בזמן, יא, וועלכע, אונז רעכענען אונזער צייט, ס'איז א חידוש. חידוש נפלא פון אידן, איך ווייס נישט אויב עס איז דא נאך א אומה ולשון וואס פירט זיך אזוי, אפשר איז יא דא, על כל פנים ס'איז א הערליכע זאך אז פרעגט א איד וועלכע טאג איז היינט און ס'דא פארשידענע וועגן פון ענטפערן די שאלה וועלכע טאג איז היינט, היינט איז די אכט און צוואנציגסטע אין אקטאבער, אזוי זאגן די אזוי זאגט די וועלט, אזוי שטייט אויפן לוח, אזוי שטייט אויפן טשעק. פרעגסט א צווייטע זאך וואס איז דער טאג היינט, אזוי און אזוי אין חודש חשוון, ס'איז נאך א וועג, מ'קען רעדן פון די שמיטה, מ'קען רעדן פון די מחזור הלבנה, פון די מחזור החמה, פון די איסלאמישע יאר, פון די אסאך מיני חשבונות. און דבר פלא, אסאך, נארמאל, מ'קוקט אויף א איד שרייבט א הזמנה, א איד לאדענט איין צו א חתונה, צו א שמחה, פרעגט אים וועלכע וואך, וועלכע וואך מאכסטו חתונה, וועלכע טאג, פרשת חיי שרה. און וואס איז פרשת חיי שרה איז עפעס א צייט? ס'איז דאך אפילו נישט, אפילו נישט דא קיין דין, ס'איז אפילו נישט די קביעות פון די יום טובים האבן גארנישט צוטון מיט די צייט, ס'איז פשוט א חלוקה וואס מ'האט געמאכט לנוחיות הענין, מ'האט געוואלט לערנען די תורה יעדע יעדע יאר לפי אונזער מנהג, מ'האט עס צוטיילט אויף פיר און פופציג פרשיות, און יעדע יעדע וואך לערנט מען בערך איינס אמאל צוויי, און אזוי ווייסט מען וועלכע פרשה ס'איז, און עד כדי כך איז עס געווארן א חלק פון די לעבן פון א איד, וואס מ'זאגט, יא, ס'איז א אידעע די ווארט פון די.

ענין פון מאדערנע מאדערניזעם וואס ס'מיינט וואס ס'מיינט צו זיין מסונכרן וואס ס'מיינט צו זיין אין טאטש מיט רוח הזמן זאגט איינער איז אוט אף טאטש יא איז נישט נישט מיט די רוח הזמן און ס'איז אמת מ'דארף זיין אין טאטש מיט רוח הזמן ס'איז אמת ס'איז א נקודה של אמת מ'קען נישט מ'קען נישט לערנען תורה באופן מנותק באופן וואס ס'איז אמאל געווען אזוי ווי מ'זאגט הקורא את המגילה למפרע מ'קען נישט אזוי לערנען אבער דא איז געשען א דבר פלא ממש אז מ'האט גענומען די סדר וואס איז בעצם די סדר פרשת השבוע איז נישט א סדר פון זמן, איך זאג די גאנצע צייט מנגד די סדר הזמנים און די סדר פון לימוד, די סדר פרשת השבוע איז נישט קיין סדר זמנים ס'איז א סדר פון לימוד, די חכמי ישראל די מתקני המנהג האבן געזאגט מ'וויל לערנען די תורה, זאל עס לערנען איינמאל א יאר לערנט מען.

און עד כדי כך אז לעבן מיט די צייט מיינט לעבן מיט די פרשה און עס איז אמת. איז אויב אזוי קענען אונז דאך מאכן אונזער אייגענע לעבן מיט די צייט, אונזער אייגענע סדר זמנים, און וועלכע סדר א מענטש איז זיך קובע פאר זיך, וויפיל ס'געלונגט, ווערט עס אויך א חלק פון די צייט, ס'קאנעקט זיך מיט די צייט, און מען קען לערנען, מען מוז נישט, טאקע דא די פרשת השבוע וואס טוט זיין סדר, המשלים פרשיותיו עם הציבור און אלעס, און ס'איז אויך דא די סדר הלעבן וואס אונז לערנען. לאמיר דאך אביסל אוועק שטעלן דא די נושא וואס אונז ווילן לערנען באופן אביסל מער אביסל מער ברייט און באופן בדרך פון קביעות בתוך התורה דאס הייסט וויל מען לערנען וואס מיינט דאס פאר מען גייט רעדן וואס וואס איז די ענין פון פסח און שבועות און חנוכה און פורים וואס איז דער ענין פון א חג, א מועד, כ'וועל טאקע אננוצן, אנרירן די ווארט מועד, און די ווארט מועד האבן אונז גערעדט, די בעסטע פלאץ זיך אנהייבן די התבוננות איז צו לערנען פרשת המועדים, און אונז גייען בויען זיך אויף די משנה, און די משנה זאגט אין מגילה אז אין פסח און אין די ערשטע טאג פון סוכות לייענט מען פרשת המועדות, וועלכע פרשת המועדות? שבתורת כהנים, דאס הייסט די משנה האט פארשטאנען אז ס'איז דא אזא מושג. דא דערמאנט מועדים אין די תורה מער ווי איינמאל, איך מיין פינף מאל לויט מיין חשבון געווענדליך ווערט דערמאנט פרשת המועדים, אבער די פרשה המכונה וואס די משנה רופט אן פרשת המועדות, דאס איז די פרשה, עס איז דא צוויי לכאורה, אופס. ס'דא צוויי פרשת המועדות זעהט אויס, ס'דא פרשת המועדות שבמשנה תורה וואס מ'וועט אנקומען, אבער ס'דא פרשת המועדות שבתורת כהנים וואס דאס איז די עיקר משנה תורה איז דאך א חזרה. ס'קומט אויס די עיקר פרשה וואס ס'רופט זיך די פרשה פון מועדים ווי מ'וויל לערנען, מ'וויל זיך זעצן לערנען פרשה פון מועדים די הלכה די מצוה פון מועדים איז דאס די פרשה תורת כהנים פרשת אמור. און אזוי פירט מען זיך, מ'טוט, אונז פירן זיך אויך אזוי, אונז איז נישט די ערשטע טאג פסח, ווייל אונז האבן די מנהג פון די גמרא וואס מ'האט געלערנט לעצטע וואך, אונז לערנען די ערשטע טאג לערנען אונז משכו וקחו לכם, אבער די צווייטע טאג פסח לערנט מען די פרשה פון פרשת המועדות שבתורת כהנים, די זעלבע זאך סוכות, און ס'זעט אויס, ס'זעט אויס אז דאס רופט די משנה, אזוי בעצם וואלטן אלע דריי מועדים געדארפט דאס דאס ליינען, ס'איז א שאלה אין די מפרשים פארוואס שבועות, שבועות ליינט מען למעשה פרשה פון משנה תורה, סאו ס'זעט אויס ס'המשך פון פסח, מ'האט שוין כאילו געליינט פסח די ערשטע פרשה, ליינט מען א צווייטע פרשה. אבער דאס זעט אויס אז דאס איז די עיקר פרשה פון מועדים, וואס די משנה קוקט אן די עיקר, לפחות די וואס ער רופט פרשת המועדות. און די כך און אזוי שטייט אויך די זוהר הקדוש, אז די זוהר אין פרשת אמור, דארט איז, יעדער איינער ווייסט, דארט איז די פרשה פון די מועדים. דארט איז ער מאריך בהם די מערסטע לפי דרך הפשט, ס'דא נאך פלעצער, אונז האבן גערעדט אין פרשת תצוה און ס'דא איינצלנע פלעצער אויף יעדע מועד איז דא פלעצער וואס מ'קען טרעפן וואס ער רעדט, אבער אין פרשת אמור זעצט ער זיך אוועק און ער רעדט אויך די כלליות'דיגע ענינים פון די מועדים און וואס איז די חילוק פון א יום טוב מיט שבת, וואס איז די חילוק פון יום טוב מיט חול המועד, דאס איז דאך אלעס כלליות'דיגע ענינים וואס מ'דארף פארשטיין, און נאכדעם דרש'נט ער אלע מועדים וואס שטייען דארט. איז דאס איז לכאורה די פלאץ ווי אונז דארפן אנהייבן אונזער אונזער עיון צו פארשטיין די סוגיא פון מועדים קוקט אריין די תורה און פארשטייט וואס די תורה וואס איז שווער וואס מען וויל פארשטיין וויאזוי מען קען עס מפנים זיין וויאזוי מען קען עס ארויסהאבן אזוי ווי געזען אין די אין די רמ"ק אין אור יקר וואס ער פרובירט צו מאכן א סדר מיט די זוהר ער מאכט סימנים און אזוי ווייטער איז פאר די סימנים וואס זענען עוסק אין פרשת אמור אין די התחלה פון אלה מועדי השם שרייבט ער אזא קעפל שטייט פרשת מועדי השם סא דאס איז די פרשת מועדי השם. דאס דארף מען זיך א משהו מקדים זיין. ווען מען ליינט די פרשה אין די תורה איז א אינטערעסאנטע זאך די מפרשים ראשונים אביסל און אחרונים מער, שטעלן זיך שוין, מען הייבט אן, נישט ביי די פרשה ווי מען האט געדארפט אנהייבען פרשת אמור אלה מועדי ה', מען הייבט אן א פרשה פריער וואס הייסט די פרשה שור או כשב או עז אזוי הייבט זיך אן די פרשה און פאר דעם רופט זיך עס די גמרא משך תורא תורא זאגט רש"י איז מרמז אויף פרשת שור או כשב או עז וואס דאס דארט הייבט מען אן די פרשה פון פרשת המועדות, דאס הייסט אנשטאט צו אנהייבן די קריאת התורה ווי די ריכטיגע פלאץ לכאורה ווי עס הייבט זיך אן צו רעדן וועגן מועדים הייבט מען אן איין פרשה פריער איין שטיקל פריער, נישט ממש איין שטיקל מען קען זיך דינגען אבער עס איז דא אין די איין שטיקל איז דא דריי מצוות דריי הלכות וואס האבן צו טון מיט קרבנות, און די מפרשים די די נצי"ב אין העמק דבר און אנדערע האבן שוין מסביר געווען לאור וואס רש"י האט געבראכט מסביר געווען אויף א אנדערע נקודה אז ס'זעהט אויס אז די הלכות האבן עטליסט א שייכות מיט מועדים און פארוואס מ'זאגן דא עפ"י פשט נאכדעם קען מען אריינגיין אביסל מער א משהו. די דא און דא דריי מצוות, די ערשטע מצוה איז שור או כשב או עז כי יולד, אז דארף זיין שבעת ימים תחת אמו מיום השמיני והלאה ירצה, דאס הייסט דאס איז עפעס א שיעור, א ספעציעלע שיעור אז יעדע קרבן דארף זיין לפחות אכט טעג אלט, און מסתמא ווייל ימים טובים איז דאך א זמן וואס מען ברענגט קרבנות, אזוי מען זעט עס זייער אסאך מאל אין די פסוקים און פארשטייט זיך אין די מנהג דעמאלטס איז מען עולה לרגל, יעדער איינער וואס האט א נדר א נדבה ברענגט ער עס דעמאלטס, איז אוודאי דארף ער גוט מזהיר זיין און עס איז דאך א זמן לחץ מען דארף דאך מקרב זיין אסאך קרבנות אויף איינמאל עס קען זיך מאכן איינער זאל נעמען א יונגע וואס איז יעצט געבוירן קא משמע לן דער פסוק אז דארפסט ווארטן ביז די אכטע טאג זעלבע זאך שטייט די נעקסטע מצוה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד ווייטער און ברענגען שטעלן זיך שוין צו די מפרשים שטייט בפירוש אין די משנה און די גמרא. אז איינער וואס קויפט א בהמה ערב ימים טובים דארף ער מודיע זיין אז אויב ער האט פארקויפט די מאמע אין די זעלבע טאג אז מ'זאל קונה זאל נישט עובר זיין אויף אותו ואת בנו זעט מען אז ווייטער ערב ימים טובים איז א זמן פאר געדרענג מ'האט געשעכט אסאך בהמות פאר שמחת יום טוב און פארשטייט זיך ס'רעדט זיך אויך אויף קרבנות איז דארף מען מקפיד זיין ס'איז א זמן וואס מ'זאל מקפיד זיין אויף אותו ואת בנו שפעטער שטייט די מצוה פון נישט עסן א זבח תודה מ'זאל נישט לא תותירו ממנו עד בוקר ווייטער פארשטייט מען אז דאס א קרבן תודה ברענגט מען בזמן המועדים, און דאס האט שייכות מיט די די מצוה פון מועדים, נאכדעם שטייט פירט אויס די מצוה ושמרתם מצותי ועשיתם אותם, ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני ה' מקדשכם המוציא אתכם מארץ מצרים, און דאס זאגן שוין אנדערע מפרשים מיט דעם האט שוין א שייכות מיט מועדים, מ'רעדט המוציא אתכם ממצרים, על פי פשט איז דאס א סיום אויף די פריערדיגע פרשה, עס האט נישט קיין עכטע שייכות, אבער עס רעדט זיך אני ה' מקדשכם דאס איז בעצם א סיום אויף פרשת קדושים אויב מ'פארשטייט. אבער דארף מען פארשטיין אז פון די קדושים ווערט קדושת המועדים, איז דאס, דא וויל איך זיך שטעלן אביסל, כ'האב געגאנגען אביסל שנעל מיט דרך הפשט, ס'נישט ממש אונזער ענין, כ'וויל זיך אביסל דא שטעלן, לאמיר אריין אביסל פארשטיין וואס דא שטייט, פארוואס דארף מען אנהייבן מיט די פרשיות? און אוודאי נישט נאר אויב על פי פשט פארשטייט מען אזוי, אפשר איז דא נאך סיבות על פי פשט פארוואס מען הייבט דארט אן, ס'דא וואס זאגן סתם, מ'וויל מאכן אביסל לענגער די קריאה, ס'זאל נישט זיין צו קורץ, קען פארשידענע דוחק'דיגע תירוצים אזעלכע דברים פשוטים וואס מען קען טענה'ן. אז אוודאי אז בפנימיות הענינים, דאס הייסט אז ווען מען קוקט אין מדרש זעט מען אז די מדרש אויכעט, ס'איז דא מדרש און ס'רעדן אסאך מאל ס'איז דא מדרש על המועדים, די עולם ווייסט נישט אבער ס'הייסט פסיקתא, פסיקתא ס'איז דא צוויי מהדורות אין פסיקתא, פסיקתא דרב כהנא וואס איז די פריערדיגע, פסיקתא רבתי וואס איז שוין שפעטער אביסל מער איבערגעארבעט פון ווייס נישט פונקטליך וועלכע צייט, פסיקתא דרב כהנא איז לכאורה נאך פון תקופת האמוראים, און פון דעם מדרשים על הסדר פון די פסוקים געווענליך די ויקרא רבה די תנחומא זענען מעתיק פון די לשון הפסיקתא אדער אביסל איז דא פארקערט אבער ס'זעהט אויס אז דאס איז די עיקר סדר, דאס זענען מדרשים על סדר וואס מ'האט געדרשנט די אמוראים תנאים האבן געדרשנט אין די טעג, מ'פלעגט דאך דרשן די קריאת התורה פון יענע טאג. און אוודאי מען קוקט אין די פסיקתא, אין די פסיקתא פון פסח פסקה ט', הייבט ער אן שור או כשב או עז, נישט נאר דעם נאר די גאנצע פיסקא, דאס הייסט, אזוי ווי ס'איז די דרך המדרשים, אזוי ווי די דרך אין חסידישע ספרים, זיי דרש'ן בעיקר די ערשטע, די ערשטע פסוקים אין די סדרה, אזוי, אזוי גייט עס דאך, איז די פסיקתא כמעט די גאנצע זאך, נישט כמעט, די גאנצע זאך איז דרש'ן נאר די ערשטע, ערשטע פרשה פון שור או כשב או עז, וואס איז מיט די פרשה פון נעקסטע פרשה, אפשר א צווייטע טאג האט ער עס געדרש'נט, ס'איז געווען מער אקטועל אין אנדערע, אין אנדערע. אין אנדערע מצבים אבער די עיקר פסיקתא פון ערשטע טאג פסח אדער לפחות איינער פון זיי איז דא א שטיקל וויכוח דארט אבער איז די די דרשה פון שור או כשב או עז און אויך אויב אזוי דארף מען פארשטיין אויך די זוהר הגם די רמ"ק'ס קעפל פון אלה מועדי השם שטייט נאך די פרשה אבער די זוהר איז אויך דא פארשידענע מדרשים אויף שור או כשב או עז און ס'זעט אויס אז זיי באציען זיך צו די זעלבע סארט דרשות ער ברענגט אדער ער רעדט איז מצרף די זעלבע סוגיות די זעלבע צירופים וואס די פסיקתא איז מצרף די זעלבע פתיחות ער ברענגט די זעלבע פסוקים און ער איז מפרש על פי סוד איז אוודאי אז מען דארף אנהייבן באמת צו לערנען די זוהר פון שור או כשב או עז. איז ווייטער לאמיר שוין גיין נאך איין טריט ווייטער דא. פאר מען קומט אן צו די על דרך הסוד ממש, לאמיר גיין איין טריט ווייטער. לאמיר פארשטיין פון וואס רעדן זיך די דריי מצוות, וואס מען קען זיך לערנען פון די דריי מצוות. איך וועל רעדן פון צוויי, צוויי און א האלב פון זיי, די דריטע האב איך נישט, נאכנישט, דארף מען אריינקלערן וואס איז די ענין פון די תודה, כ'הער משה'ן זאגן אבער וואס מיינט פונקט דא די איסור, די ענין פון לא תותירו ממנו עד בוקר, דאס דארף מען ווייס איך נישט אויפן מינוט, אבער די ערשטע צוויי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס ס'איז א וויכטיגע הקדמה פאר די פרשה פון מועדים, און די הקדמות וואס אונז רעדן כסדר איז דא זמני מועדים, מען קען זאגן ס'איז דא קדושת המועדים, מען קען זאגן ס'איז דא קדושת המועדים און ס'איז דא עבודת המועדים, צו רעדן כסדר, ס'איז דא א ענין פון עבודה, ס'הייסט אזוי ווי אריגינעל, א המועד איז דא רגלים לראות פני ה', ס'איז זמן ראייה, ס'איז זמן השגה, ס'איז זמן עבודה, זמן דביקות, ס'איז זמן פון מתנות. און ס'דא די עבודה בשעת וואס מ'טוט דאס, וואס דארף מען טון? לא יראו פני ריקם, כל נדריכם ונדבותיכם, אונז ברענגט ער, ברענגט א איד זיינע קרבנות, און דאס איז די צוויי חלקים וואס זענען דא אין די מועדים. יעצט אזוי ווי אונז האבן יעצט געזאגט מ'קען נישט אנהייבן פון דעם זאל דא קומען א איד זאל דא קומען א איד צום צום צום יום טוב ס'האט זיך אנגעהויבן א זמן טוב ס'א יום טוב איז שוין איז דאך אלס גוט. איז דאך אבער נישט אזוי. דארף זאגען א ווארט וואס שטייט אין כוזרי לגבי קדושת המקום אבער ס'אמת לגבי קדושת הזמן אויך. אבער מען פארשטייט נישט אז אלעס וואס לערנען דא איז א א שידוך מיט וואס מען גייט לערנען וואס מען לערנט אין די שיעור פון עיון. ס'איז מען רעדט עס אביסל מער אביסל מער געשמאק דא אין א געוויסע זין. די כוזרי זאגט אז דא. סגולת המקום, ער איז עוסק זייער שטארק אין די סגולה פון ארץ ישראל, אז ס'איז א מקום מסוגל, פרעגט אים די, די חבר האט געזאגט, פרעגט אים די כוזרי, יא, איך ווייס נישט, ער זעט אסאך גוים, אסאך גוים דרייען זיך אין ארץ ישראל, אסאך מענטשן, ער זעט נישט אז זיי זאלן זוכה זיין צו די מדריגות, זאלן זוכה זיין צו די נבואה, זוכה זיין צו די אלע מתנות וואס די כוזרי זאגט צו אויף ארץ ישראל. איז כאילו דאס איז א קשיא, בשלמא אז ס'וואלט געווען אז די קדושה תלוי באדם, וואלט מען פארשטאנען אז א מענטש דארף מענטשליכע הכנות, אויב דו שרייסט דאך דא אז ס'נישט גענוג צו זיין א מענטש, נישט גענוג צו האבן די ריכטיגע הכנות, נישט גענוג צו האבן די ריכטיגע שכל, מ'דארף אויך גיין אין די ריכטיגע פלאץ, דאס איז סגולת המקום. אויב אזוי פארוואס דארף מען, פארוואס זעט מען נישט אז די א יעדע גוי, יעדע יעדע חמור וואס גייט אין ארץ ישראל זאל אויכעט האבן קדושת ארץ ישראל? די כוזרי געענטפערט מיט א משל, זאגט שטעל זיך פאר איך זאג דיך לאמיר בגשמיות לאמיר רעדן בגשמיות איז אלעמאל זייער גרינג אלעמאל א גוטע זאך צו זעהן פון די חלקים גשמיים ווען מען רעדט ברוחניות נישט אזוי אנדערש אויב איך וועל זאגן בגשמיות אז דא די אדמה די קרקע איז מסוגל וואס מיינט מסוגל ס'האט אין זיך די ריכטיגע נוטריענטס די ריכטיגע כוחות די ריכטיגע כלים דא וואקסט גוטע טרויבן כ'ווייס. ס'איז דא אזא זאך, יא דאס איז כולי עלמא מודה אויף דעם, לכל הדעות לכל השיטות, יעדער איינער איז מודה אז אין עולם הזה אין קרקע אין גשמי איז דא ערד, ס'איז דא ערד וואס איז בעסערע ערד און ס'איז דא שוואכערע ערד, ס'איז דא ביידע זאכן. און נו, וועסטו פרעגן איינער א קשיא, דאס האט מען געזאגט די סייענטיסט די מענטשן וואס פארשטייען אין די סגולת האדמה האבן געזאגט אז אין די פלאץ איז מסוגל פאר גוטע וויין, ס'וועט וואקסן דארט געוואלדיגע גוטע טרויבן, גייט ער, ברענגט עפעס א, כ'ווייס, עפעס א צובראכענע שטיקל פארשימלטע טרויבן פון ערגעץ, ער פלאנצט עס איין, ער מאכט נישט קיין, ער מוטשעט זיך נישט צו שטארק, מען אקערט נישט, ער זייעט נישט, נישט מעקל און מזעק און די שטיינער ווי זאגט מען דארף אוועקנעמען די שטיינער, ער טוט נישט גארנישט, ער. לאזט עס אזוי וואקסן, ער זאגט, האט דאך געזאגט אז ס'איז סגולת המקום, וואס איז סגולת המקום, אויב מען דארף ארבעטן, ארבעטן קען מען איבעראל, אה, זאגסט אז סגולת המקום דארף מען נישט ארבעטן, לאמיר, לאמיר, יא, ער ווארפט אפאר, אפאר קערנדלעך און ער קומט אריבער א, איבער א יאר, ער וויל זיך זען, ס'זאל וואקסן די טרויבן, זאגט מען אים שוטה שבעולם, אוודאי איז דא א עכטע סגולה דא, אין אנדערע ווערטער, מען דארף ביידע, מען דארף סיי די סגולת המקום און סיי א עבודה, די חידוש פון די מקום איז אז אין די פלאץ, אויב וועסטו ארבעטן, אויב וועסטו טון וואס דו דארפסט טון, דעמאלט וועט ארויסגיין גוטע טרויבן, א צווייטע פלאץ אפילו וועט מען טון אלע ארבעט וועט נישט ארויסקומען אזעלכע גוטע טרויבן, אפשר ארויסקומען בעסער ווי גארנישט אבער נישט אזוי גוט ווי די פלאץ, אבער עס מיינט נישט אז סגולת המקום מיינט נישט אז מען קען פאר פרי, נישטא אזא זאך, די זעלבע זאך איז זיכער מיט קדושת הזמן אפילו אין. די זוהר וואס גייט אוודאי מיט די אזוי ווי די כוזרי'ס שיטה אזוי ווי די וועג וואס פארשטייט אז ס'דא אמת'דיגע קדושות אין זמן און אוודאי מ'רעדט דאך און זיי רעדן דאך אריגינעל אז מ'רעדט דאך דא פון קרבנות מ'רעדט דאך דא פון עליה לרגל ס'איז נישט אפילו אזויפיל א שאלה אזא ווי א חשש צו צו צו ס'געשעהט אליינס ס'דאך זיכער א זאך וואס מ'טוט בעפאר מ'גייט מ'איז עולה רגל און מ'גייט לראות פני השם ס'איז דאך נישט קיין נישט קיין זאך וואס געשעהט א גאנץ יאר עם כל זה. איז דאס כאילו א גוטע א גוטע סגולה א מקום איז זמן מסוגל סאיז א זמן מקום מסוגל א זמן מסוגל סאיז ביידע צוזאמען יא מגייט אין די זמן מסוגל גייט אין די מקום מסוגל אין די בית המקדש אויב וועט ער נישט האבן טוהן די ארבעט וועט דאך נישט זיין גארנישט אין אנדערע ווערטער אויב וועט נישט זיין אזא מענטש אזוי ווי מקען זאגן א פשוטע נוסח ממש פשוט בתכלית הפשטות אויב ער איז נישט בר מצוה זאגסט אז די פלאץ איז אזוי הייליג, נו א בעיבי וועט אויך ווערן שפירן די קדושה? א בעיבי איז נישט קיין בר דעת, א חרש שוטה וקטן, א טיפש, וועט עפעס אויך? ניין אוודאי נישט, דארף דאך עס א מינימום, דארף זיין א מענטש, דארף זיין א בר דעת, אזוי ביסטו בר דעת בפשטות, ס'דארף זיין בר מצוה, נישט קיין חילוק צו ס'איז שבת, אפילו שבת, יא, מ'קען זען קלאר יא, אין הלכה איז דא, איז דא זמנים, צוויי סארטן זמנים, דאס איז וואס איך וויל אנקומען, אנדערע וועג. יא, ס'דא צוויי סארט זמנים, ס'דא זמנים, שבת איז קדושת שבת, יום טוב איז קדושת יום טוב, זונטאג איז זונטאג, און אזוי ווייטער. וועט איינער פרעגן, נו, אויב אזוי, וואלט געדארפט זיין אזא הלכה, אפשר קען מען טרעפן עפעס א רמז פון עפעס א חצי הלכה אזוי, איך ווייס נישט. אז למשל א קטן, סך הכל איז ער נישט אין ריכטיגע צייט, אבער שבת איז דאך א הייליגע צייט, א קטן וואלט געדארפט זיין אויך מחיוב אין שמירת שבת. שבת? ניין. ס'איז דא א תנאי קודם למעשה, א תנאי קודם לקדושת הזמן פון שבת איז א תנאי אז דער מענטש דארף זיין אויכעט א געוויסע זמן, אינטערעסאנטע זאך, אין אנדערע ווערטער די זעלבע זאך, די זעלבע חילוק, פונקט אזוי ווי ס'איז דא א חילוק אין זמנים, ס'איז דא שבת און ס'איז דא חול, און ס'איז דא פסח און ס'איז דא שבועות און אזוי ווייטער, ס'איז דא, קענסט רופן חילוקים זמניים, איז אויך דא א מענטש, ער דארף זיין דרייצן יאר אלט, זמן מיינט דאך נישט דא, ס'איז נישט די צייט וואס מאכט עס, ס'איז דער מענטש וואס איז אויפגעוואקסן, וואס איז א וועג פון זאגן צייט, ער דארף זיין אין א געוויסע צייט, נישט פון די כללית'דיגע צייט פון די וועלט, דאס וואס אין די וועלט איז שבת העלפט נישט, ביי אים זיין גוף, זיין נ דאס דארף זיין עטליעסט אין אזא צייט, אין אזא מצב, אזוי אלט, דארף זיין עטליעסט דרייצן יאר אלט צו קענען האבן די מושג פון קדושת שבת בענין לגבי די הלכה, לגבי די זאל יוצא זיין, זאל הייסן א חלות שמירת שבת, אז ער שרייבט א תפילין זאל זיין תפילין כשר און אזוי ווייטער. איז דאס מיין איך א פשוט'ע פשט, על פי רמז, וואס די תורה הייבט אן, הייבט אן פון רעדן פון מועדים, דארף מען וויסן די ערשטע זאך איז נישט אזוי פשוט, קודם כל, דארף מען זיין אטליסט זיבן טעג אלט, אנדערע ווערטער, זאגן זייער פשוט, אלע מועדים זענען זיבן טעג אדער אכט טעג, דאס איז דאך די סדר המועדים, די עיקר מועדים, יא, מ'קען רעדן וועגן שבועות, ס'איז דא שבע שבועות על כל פנים, א מועד איז זיבן טעג, אדער אכט טעג, אזוי ווי סוכות האט אכט טעג אויכעט, מיום השמיני והלאה. וואלסטו געמיינט אז דאס איז גענוג, ס'איז גענוג צו צו מ'קומט אן צו די מועד, ס'דא די זיבן טעג, זיבן טעג מיינט דאך די זיבן ספירות, די זיבן מדריגות, אדער שבעת ימי בראשית, ס'איז דאך א גאנצע זאך זיבן טעג פון פון מועד, ס'איז חנוכה אכט טעג און אזוי ווייטער. קא משמע לן, גייט נישט אזוי שנעל, קודם דארפסטו זיין זיבן טעג אלט, אכט טעג אלט. אפילו א שור, אפילו א שור קען מען נישט דזשאסט זאגן ס'איז פסח איך דארף יעצט שנעל, ווי איך האב געזאגט פריער על פי פשט, איך דארף יעצט שנעל ברענגען מיינע בהמות כ'דארף זיי מקריב זיין אויף די מזבח, קודם מאך זיכער אז די בהמה האט זיין אייגענע בחינת יום טוב, זיין אייגענע בחינת שבת אמת'דיג, זיין אייגענע בחינת שבוע, ער דארף אליינס זיין איין וואך, נאכדעם וואס ער האט אליינס איין וואך, ער האט זיך אליינס, קען זיך אליינס

קען מען זעהן אין די מצוה פון אותו ואת בנו און אויך אין די מצוה פון תודה כ'וועל זאגן אין די נקודה, אין ביידע פון זיי זעהט מען, אפשר דא איז אביסל אנדערש ווי איך וויל זאגן, אבער אין ביידע פון זיי זעהט מען, און די זוהר רעדט וועגן דעם דא ביי אותו ואת בנו, זיכער אז ער מיינט ער מיינט אנצורירן די נקודה, מ'וועט אנקומען צו דעם מער קלארער. אינטערעסאנטע הלכה, די זוהר פרעגט, אותו ואת בנו, מ'וועט רעדן פון די צווייטע מצוה, שטייט דא אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, פארשטייט מען אפי' פשט אזוי זאגט דער רמב"ם טעם המצוה איז ס'איז אן ענין פון אכזריות פונקטליך פארוואס מען איז מקפיד אויף די אכזריות איז נאך א עומק וואס מ'וועט אנקומען אבער ס'איז אן ענין פון אכזריות צו שעכטן א קינד אין פראנט פון די מאמע'ס אויגן דאס איז שוין רשעות אמת מען האט תורה האט מתיר געווען צו שעכטן בהמות אבער מען דארף נישט איבערציען די שטריקל ס'איז א וויכטיגע וויכטיגע יסוד אין אלעס יא אפילו אזוי ווי לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע אפילו מענטש קען זאגן מותר איז מותר, ניין מותר איז מותר אזויפיל ווי ס'איז מותר, איבערציען די שטריקל איז שוין יעדע זאך יעדע זאך יעדע דבר טוב יעדע זאך קען מען איבערציען די שטריקל, און דאס איז שוין איבערגעצויגן, קענסט שעכטן אבער נישט שעכטן א קינד אין פראנט פון די מאמע דאס איז שוין דאס איז שוין א איסור דאס איז שוין אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. יעצט קומט אויס אין דעם רמב"ם ווען ער רעדט די טעם המצוה פרעגט ער די שאלה אדער ער ער באווארנט די שאלה די עיקר וואלט געדארפט שטיין אין תורה אותו אדער אותה נאך א נאך א שאלה אבער על כל פנים עס וואלט געדארפט שטיין אין די תורה מען זאל נישט שעכטן א בהמה אזוי ווי גדי בחלב וואלט נישט געדארפט שעכטן א בהמה באמו רואה אותו וואס שטייט ביי אותו ביי אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד וואס קומט אריין א טאג. און דער רמב"ם האט דוחה געווען, זאגט אז די טאג איז ווי א גדר, אויב מען וועט שעכטן די טאג וועט מען נישט אנקומען צו שעכטן אין פראנט, דאס איז איין איין לעוועל פון פשט, און דער זוהר האט פארשטאנען אז דא שטייט עפעס אביסל א טיפערע זאך, אין אנדערע ווערטער ס'איז דא אזא מושג פון א טאג, אזוי פארשטיי איך, און כ'זאג ווייטער על פי פשט, איך האף איך וועל אנקומען צו על פי סוד אויכעט, על פי פשט על פי פשט הסדר, די פשט וויאזוי מ'קען עס פארשטיין, איז דא אזא מושג פון א טאג, ס'הייסט אין אנדערע ווערטער, מ'דארף אביסל אפשר צולייגן אז דא ווען מ'רעדט פון אכזריות, אזוי ווי די רמבן האט מסביר געווען, מ'רעדט אז די מענטש זאל נישט זיין קיין אכזריות'דיג, די מ'האט נישט עכט מורא וועגן בהמות, מ'דארף נישט עכט קעירן וועגן בהמות, נישט דאס איז די תורה באזארגט דא, לפחות ווי אזוי די ראשונים לערנען, אבער א מענטש דארף זיך צוגעוואוינען אן מידת אכזריות, דא איז נאך א מהלך אין דעם, אבער דאס איז אויך א וועג פון עס פארשטיין. א מענטש דארף נישט טון קיין אכזריות צו אויסהארגענען א א טאטע מיט א מיידל מיט א מיט א א מאמע מיט א קינד אין די זעלבע צייט, דאס איז שוין דאס איז שוין נישט אויסגעהאלטן, דאס איז שוין רשעות, דאס איז שוין מוליד מידת אכזריות בנפש קען מען זאגן. אויב אזוי פארשטייסטו. ס'דא פארשידענע וועגן פון זאגן די מאמע אין פראנט פון די קינדער, די קינדער אין פראנט פון די מאמע, ס'דא במקום בפועל ממש יא, מיט די פליישיגע אויגן זי זעהט, זי שטייט דארט און זי זעהט, דאס איז איין וועג פון זאגן די קינדער אין פראנט פון די מאמע. אבער ס'דא אויך צייט, ס'דא א זאך וואס הייסט א טאג, יעדע איינע, די מענטשליכע לעבן גייט ויהי ערב ויהי בוקר, די וועלט איז אוועקגעשטעלט אויף אזא סדר, ס'דא ימים. און בזמן, אין אנדערע ווערטער בזמן איז אויך דא אזוי ווי הייסט אחדות בזמן, צוויי זאכן וואס געשעהן אין איין טאג, אין זעלבע טאג האבן עפעס א געוויסע, ס'איז דאך כאילו געשעהן די זעלבע איינע אין פראנט פון די אנדערע, נישט אין די לעוועל פון פלאץ, נישט אין די לעוועל פון ממש בפועל ממש במקום, אבער אין די לעוועל פון זמן זענען זיי געשעהן אין די זעלבע צייט, אין די זעלבע אין די זעלבע צייט קענסט זאגן מען האט געשאכטן אין די זעלבע צייט וואס איז די שיעור די זעלבע צייט קען אפשר די זעלבע סעקונדע די זעלבע שעה די זעלבע טאג יא מען זאגט אין די תורה די זעלבע טאג דאס הייסט די זעלבע צייט און דאס איז די הרחבה דאס איז נאר א הרחבה דאס איז די זעלבע מהות פון די זעלבע איסור טוה נישט אויף איינמאל שעכט נישט א קינד צוזאמען מיט א מאמע וואס מיינט צוזאמען שיעור צוזאמען איז במקום ווייל דו קענסט מאכן די שיעור במקום ווייל די תורה וואלט געקענט טאקע זאגן מאך עס נישט ד' אמות פון די מאמע אנשטאט פון מאכן די גדר במקום האט מען עס געמאכט בזמן מאך עס נישט אין איין טאג און א טאג אין אנדערע ווערטער וואס לערן איך דא וואס זע איך דא פון לערן איך דא פון די זאך אז א טאג איז א וויכטיגע ענין א טאג נישט א מינוט נישט א שעה נישט א וואך אפשר איז דא א וואך אויך האט מען גראדע געלערנט שבעה ימים איז דא א וואך ס'איז דאך א טאג א טאג איז א איז א. איז א מהות און מען דארף קענען הערן אז א טאג איז א זאך און איך וועל עס כ'וועל זאגן ווייטער בדרך העבודה עס איז זייער וויכטיג ווייל מען דארף געדענקען אלעמאל אין וועלכע סארט לעוועל פון צייט מען לעבט אין וועלכע סארט מעשים מען פארציילט וועגן זיך יא. און א טאג איז לאו דווקא, יא, מ, אין אנדערע ווערטער, עס איז נישט קיין מחויב המציאות, ווייל דו קענסט זיך פארשטעלן אז א מענטש זאגט, ווי ביסטו היינט? ווי ביסטו? ווי האלטסטו? איך האלט אין די דעקעיד, איך ווייס, מסתם, אזוי ווי מען זאגט כי אלף שנים בעיניך, ביי גאט, איך האלט יעצט אין די, אין די, אין די אלף, ווען, ווען, וואס איז יעצט? יעצט איז די אלף השישי. דאס איז איין וועג פון זאגן ווי דו ביסט, יא, פרעגט א מענטש א יעקל, ווי ביסטו?

ס'דא א געוויסע א געוויסע וועג, א געוויסע סוג, אבער דאס איז נישט די נארמאלע וועג, אדער קענסטו זאגן ס'איז די יאר, ווייל יעצט איז תשפ"ב, כ'קען זאגן יעדע חודש, כ'קען זאגן די פלאץ, כ'קען זאגן אסאך אסאך לעוועלס פון זאגן. און מ'דארף קענען בוחר זיין, א מענטש דארף האבן אדער א דעת, מ'דארף האבן שכל צו וויסן וואו ער רעכנט זיך, למשל, באופן הכי הכי פשוט, למשל באופן הכי פשוט, יעדער מענטש האט זיך אזוי ווי א שטיקל חשבון הנפש, יא, ווי ווי ער האלט, ס'גייט אים גוט, ס'גייט אים נישט גוט, יא, א פשוטע דבר הכי פשוט, סיי בגשמיות סיי ב אין אלע מיני לעוועלס. וויאזוי דיסיידסטו, לויט וואס דיסיידסטו אז ס'גייט דיך גוט? ס'דא אסאך לעוועלס, ס'דא א קליינע יונגל. מ'קען דאס זעהן, איך מיין, ס'איז א זאך, אגעין, איך ווייס נישט פונקטליך, איך זאג נישט, איך זוך נאר מסביר זיין וואס דאס מיינט די מושג פון זיין אין א טאג, איך זאג נישט וועלכע לעוול מען דארף זיין אויף, זאל מען, זאל מען דעסיידן לפי הענין. א קליינע יונגל, א קליינע בעיבי, מורא'דיג העפי, מ'האט אים געגעבן א לאלי, ער איז פרייליך ביזן הימל, וואו! אה, צוויי מינוט צוריק האט ער געשריגן, די שוועסטער האט מיך אנגעפאטשט, טאטי, אהא, עס איז צרות, מיט דער וועלט איז חרוב געווארן. סא א יונגל האט זייער א קליינע טיים פרעים כאילו וואס ער רעכנט צו ס'גייט צו ס'גייט אים גוט, פרעגסט אים, מ'פרעגט אים כאילו ווען אין זיין נפש פרעגט זיך ס'גייט מיר גוט, קוקט ער אויף די לעצטע דרײַסיק סעקונדעס, ס'איז געווען א גוטע קענדי די לעצטע דרײַסיק סעקונדעס? ס'גייט מיך גוט, מ'טאנצט ביזן הימל, אה, איינער האט מיך געשלאגן די לעצטע דרײַסיק סעקונדעס? אדער אמאל איז עס אביסל, מ'קען ממש זען ווי א קינד ווערט עלטער,

אז א טאג ענדיגט זיך נישט אז א נאכט הייבט זיך נישט אן, ס'איז א פראבלעם. ס'איז זייער א גוטע זאך די סדר היום ולילה, און באמת אלע סדרים זענען דאך מבוסס אויף דעם, מ'קען דאך נישט אזוי ווי איך זאג, מ'קען נישט אזוי ווי מ'קען נישט גיין צו א יום טוב פאר מ'איז א מ'איז א שטיקל מענטש פאר דו האסט א וואך פאר זיך פאר די שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה, ס'איז אזא זאך קענסט נישט וויסן צו פייערן א שבת, קענסט נישט וויסן צו פייערן א יום טוב, דו האסט נישט איין טאג, די מושג טאג איז א זייער וויכטיגע זאך זיך מרגל צו זיין און ברוך השם דאס איז א זייער מען דארף עס מכיר טובה זיין, מען דארף עטליסט וויסן וויאזוי עס צו נוצן, מכיר טובה זיין איז נישט גענוג, מכיר טובה זיין דארף מען וויסן וויאזוי עס צו נוצן, צו מעיק מעיק יוז אויף, איך גיי מאכן א ווארקשאפ, מעיק יוז אויף יור אידישקייט יא, האסט עס שוין, דער ר' נחמן האט געזאגט איר האט מקבל געווען אוצרות, נוצט עס יא, מעיק יוז אוו איט, א איד האט א האט כלים, א גרויסע סיבה פארוואס איז דא די כלים, שחרית, מנחה, מעריב, איז געמאכט טו מעיק יוז אויף די מושג יום. מושג יום איז דאך א מורא'דיגע נוצליכע זאך, ס'איז נישט צו לאנג, ס'איז נישט צו קורץ, אין א טאג קען מען אויפטון גאנץ אסאך, נישט אסאך, נישט, ס'דא גרעסערע מושגים, ס'דא א יאר, ס'דא טויזנט יאר, אין א טאג קען מען אויפטון גאנץ אסאך. אבער ס'אויך נישט צופיל, געווענליך די די גוף איז דאך געבויט אזוי, און די מענטשליכע גוף דרייט לעבט אויף טעג, דאס איז די ריעליטי, די מדריגת הגוף לעבט אויף א טאג, יא ס'דא א, מען רופט עס די סייקל, וויאזוי הייסט עס די סירקעדיען ריטעם פון א מענטש, בערך פיר און צוואנציג שעה פחות אביסל פחות או יותר, דאס איז די די ריטעם פון א מענטש'ס גוף, דאס הייסט א מענטש'ס גוף האט ענערדזשי לעוועלס, ס'קען זיין ס'איז דא אויכעט מער גרעסערע סייקלס מער בהרחבה אבער באופן הכי בולט אז א מענטש'ס גוף לעבט אויף א טאגליכע סייקל. אט אינדערפרי פילט ער זיך אזוי און שפעטער פילט ער זיך אביסל מיד און ער עסט און דאס איז די סדר א סדר פון א מענטש אז אנדערע ווערטער דאס איז די פלאץ ווי א מענטש באופן ראשוני קומט זיך צו לעבן און ס'קען אפילו זיין אסאך מאל אז א מענטש איז נישט מצליח צו לעבן אין דאס. הייסט ער שטייט אויף אינדערפרי נאכמאל די זעלבע. ענגשאפט וואס ער האט געהאט ביינאכט ווען געגאנגען שלאפן, אדער ער גייט שלאפן מיט די זעלבע ענגשאפט וואס ער האט געהאט ווען ער איז אהיים געקומען פון די ארבעט נאכמיטאג, דאס א דאס א צרה, דאס הייסט ער האט נישט קיין טאג און קיין נאכט, ער איז ער מיעט אין ערב און די מיעט אין בוקר, און א גרויסע חלק פאר מען האט אלעס, א גרויסע חלק איז צו האבן א טאג, גרויסע, אסאך מאל זאגט מען, ס'איז א גוטע לעוועל, אסאך מאל זאגט מען, די נאו, יא, ס'דא אזא, די פאוער אוו נאו האט עפעס א גוי געשריבן אין א ספר, עקהארט טאלי. ער זאגט צו זיין א יונגל, זיי קליין קליין יונגל, ס'איז דא אזא, די בודהיסטן גייען אסאך מיט די וועג, זיי האבן זיי א קליין יונגל, זיי זיי העפי מיט דעם מינוט, און ס'איז דא אזא ענין, ס'איז דא אזא מדריגה, ס'איז דא אזא זאך, איך וויל נישט יעצט קומען זאגן האקן אויף דעם, אבער דאס איז נישט די סדר הגופני, אין א געוויסע סענס איז עס א געוויסע מוחין דקטנות, בעומק איז דא א געוויסע מוחין דקטנות, א מענטש איז נישט קיין מענטש וואס קיין קריטשער וואס לעבט נאר אויף די יעצט, א מענטש איז א מענטש מיט א היסטארי, א מענטש האט, אבער א טאג דאס איז. אוודאי קען מען טענה'ן א גרעסערע, מ'דארף אבער פארשטיין יעדע לעוועל וואס וואס איז די נוץ דערפון, עס איז דא א נוץ, ס'דא א נוץ פון די רגע, די רגע, אבער ס'דא אויך א נוץ פון א טאג, און א טאג איז א זייער נוצליכע זאך, מ'דארף זיך לערנען צו נוצן, צו נוצן די טאג, און פאר דעם האבן אונז מודה אני און שחרית, ס'דא אפשר אביסל צופיל, מ'דארף מדגיש זיין איין חלק חלק צו קענען עס נוצן, און דאס איז געמאכט, די מטרה פון שחרית, אדער איינע פון די מטרות פון שחרית, וישכם אברהם בבוקר, איז. צו מכריז זיין, צו פארציילן פאר זיין נשמה אז ס'איז א טאג. ס'קען זיין ס'וואלט געמאלט געווען אז א מענטש דאווענט נישט שחרית, אדער דאווענט נישט מעריב, אדער ער זאגט נישט קריאת שמע שעל המיטה, אדער ער זאגט נישט ברכת השחר, יעדע איינער לפי מדרגתו, איך מיין נישט אז מ'דארף זאגן די גאנצע סידור פון שחרית אז דאס זאל ארבעטן, מ'דארף עפעס א מעמד שחרית, עפעס א מעמד מעריב, עפעס א מעמד מנחה, עפעס א זאך וואס זאגט. ס'איז געווארן אינדערפרי ויהי ערב ויהי בוקר, ס'איז דאך א חלק פון די מאמרות פון מעשה בראשית זענען די ויהי ערב ויהי בוקר, ווען כביכול ווען ס'וואלט נישט געווען קיין מאמר ויהי ערב ויהי בוקר, ס'קען זיין ס'וואלט געווארן לעכטיג און טונקל, ס'וואלט געווארן, ס'איז געשעט, ס'געשעט פאר א איינער וואס האט נישט קיין מעשה בראשית פאר א איינער אנדערש אויכעט. אבער ס'געשעט נישט פאר זיין נשמה. ממילא זאמלט זיך אן כעס, זאמלט זיך אן צרות, זאמלט זיך אן פארשידענע אחריות'ן אין זיין נפש. און ס'האט זיך קיינמאל נישט געענדיגט און ס'איז קיינמאל נישט אנגעהויבן, דאס וואס ס'דא א טאג, און אוודאי די מועדים געבן צו א גרעסערע פאר די גאנצע תקופה, איז דאך אויך א טבעיות'דיגע זאך, נישט אזוי מער, נישט אזויפיל די מענטש, מער די אדמה, מער די וועלט דרייט זיך אין גרעסערע תקופות און חדשים און וואכן און אזוי ווייטער, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, דאס איז שוין דיין ארבעט, יא, לאמיר, מ'קען עס אזוי מגדיר זיין, יא, דיין גוף, דיין דיך אליינס, לעבט אויף טעג. און אזוי קען מען טון יעדע אינדערפרי. אז די חדשים לבקרים בלייבן האבן די שכל. און כ'מיין נישט דווקא די התחדשות פון אינדערפרי, דאס איז נאר איין פארט פון עס. ס'דא די ענין פון נאכמיטאגס די ענין פון ביינאכט. ס'איז אלץ ענינים אין די זוהר איז זייער אסאך אונז לערנען אסאך מאל יעדע וואך אסאך מאל הייבט ער אן וואס די ענין פון חצות פון פאר חצות פון נאך חצות פון אלע אלע ענינים פון די זמני היום. דאס איז די ערשטע זאך. די ערשטע זאך איז זיך מחבר צו זיין מיט די סוד וואס איז דא אויף דעם א סוד. יום מיינט תפארת און לילה מיינט מלכות. ס'איז דאך סדרי הנהגה עליונה. ס'איז דאך וועגן ווי אזוי זיך זיך צו קושן מיט גאט, זיך וועגן וויאזוי אנצורירן די אמת. איינע פון די ערשטע זאכן וואס מען דארף פארשטיין איז ס'דא א טאג. יש כזה דבר יום. און די טאג הייבט זיך אן און עס ענדיגט זיך און ס'דא די אלע געוואלדיגע וועגן וויאזוי עס אנצורירן אבער עס איז א טאג. נאכדעם אז עס איז א טאג קען מען מאכן איין טאג שבת. קען מען מאכן איין טאג יום טוב און אזוי ווייטער, מען קען פארשטיין אז דיין ארבעט פאדערט א וואכענטליכע סדר, דיין ארבעט באופן הכי יותר רחב, און דאס וואס מען זייט און ס'וואקסט פאדערט א זעקס חדשים'דיגע סדר, די יערליכע סדר, נאך גרעסערע סדרים, פון אויפוואקסן פון סדר, ניין יאר און זיבן יאר און שמיטה און אזוי ווייטער, אבער דאס איז אלץ די ערשטע טאג איז אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ס'איז דא אזא מושג א טאג, עד כאן האב איך מסביר געווען אותו ואת בנו, ס'איז שוין באריכות כ'וועל מקצר זיין. קען זיין אז זבח תודה, איך מיין אז די מדרש דא זאגט אויף ברענגט אויף זבח תודה די ענין אז לעתיד וועט זיין נאר קרבן תודה, דאס איז א וויכטיגע זאך אוודאי פון יום טוב מביאים תודה בית השם, אין א געוויסע זין וואס א מענטש האט צו זאגן נאכדעם, נאכדעם איז דא א יום טוב, דארף עס א געוויסע הקדמה, אזוי שכוח אזוי ווי מ'הייבט אן א טאג מודה אני, דאס איז א גרויסע זאך, עס קען זיין אז פון די יום קומט ארויס א תודה, פארדעם איז אויך די הלכה פון תודה אז ס'איז שולט נאר ביום אחד יא, ביום ההוא יאכל ומחר עס ווערט שוין נותר, דאס הייסט היינט. דאס איז א היינט, דאס איז א סארט היינט פון לא תעשה פון היינט, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ס'איז דא א סארט היינט פון תודה, די חיובי, די גרעסטע וועג פון זאגן חיובי איז תודה. דאס איז בקיצור. פון דעם פירן עס אויס, ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה' מקדשכם, ס'הייסט די נעקסטע פרשה גייט זיין די פרשה פון מועדי ה' מקראי קודש, זמנים וואס זענען זמנים וואס זענען קדושים. דאס איז אבער וויאזוי קען א מענטש באקומען די זמני קודש וויאזוי קען א מענטש נהנה זיין פון די זמני קודש אזוי ווי די משל פון די קרקע הטוב? וויאזוי קען ער נהנה זיין דארף ער זיין א מענטש וואס איז טוט די עבודה פון עיבוד הכרם כדי ער זאל קענען נהנה זיין פון די קרקע וואס איז מסוגל פאר א גוטע כרם די זעלבע זאך ווילסט אריין גיין אין א שבת קודש קודם דארפן די אנשי קודש טוהן די זאכן די ונקדשתי בתוך בני ישראל די בני ישראל קדושים זיי קענען מאכן אשר תקראו אותם מקראי קודש אלה הם מועדי, מ'איז האלט, האבן אונז פארשטאנען איין פרשה על פי פשט און הכי פשוט, בעזרת השם מען זאל נאך מסביר זיין די זוהר ברענגט און די מדרש אויף דעם די פסוק אדם ובהמה תושיע ה', מ'דארף אריינגיין מער אין די ענין בלי נדר נעקסטע וואך.